בנוגע צו שבועות, יא, ס'איז אינטערעסאנט, איך מיין דאס איז די ערשטע, שבועות איז דאך מתן תורה, מתן תורה ווייסט מען אז מתן תורה האט זיך נישט אנגעהויבן מיטן, מיטן, ווי זאגט מען, מיטן א, מיטן גארנישט, נאר ס'איז געווען פריער א הכנה פון, פון, פון אלפים תורה האט זיך אנגעהויבן פון אברהם אבינו, אברהם התחיל להאיר און באמת שטייט אז פון תחילת בריאת העולם איז שוין געווען, יעמאלט האט מען שוין אנגעהויבן צוגרייטן זיך פאר דער טאג פון מתן תורה, פון בריאת העולם איז געווען א תנאי מען זאל מקבל זיין די תורה, עס איז דאס מתן תורה נישט געווען ס'איז געקומען ו' בסיוון דער אייבערשטער האט מחליט געווען אז א שיינער פאלק מען וועט זיי געבן תורה נאר עס איז געווען א זאך וואס וועלט האט זיך דאך געדארפט צוגרייטן זיך צו דעם, ס'איז געווען הכנות, שטייט מבואר אין ספרים פארשידענע עניינים אין דעם אז ס'איז געווען דאס האט מתן תורה געטראפן ו' בסיוון איז ווייל עס האט געדארפט נעמען א געדויערן א משך זמן אז דער וועלט זאל זיין גרייט צו דער אויפטו פון מתן תורה.

די וועלט איז א, איז א, וואס איז דער וועלט? וואס איז דער סדר פון וועלט? וועלט איז א פלאץ פאר זיך, וואס ס'הערשן דארטן כוחות פון טבע, הערשן דארטן מענטשליכע כוחות, מענטשן קענען טון זאכן וואס זענען היפך וואס דער אייבערשטער וויל, היפך האלוקות, אזוי ווי ס'איז געווען לפועל, איז פאראן דער וועלט און ס'איז פאראן דערנאך איז פאראן דער אייבערשטער, וואס איז צוויי באזונדערע סארטן מציאות'ן, אזוי ווי ראובן און שמעון קען זיין צוויי פארקערטע מענטשן, צוויי אנדערע אינטערעסן, ראובן האט זיינע אינטערעסן און שמעון האט זיינע אינטערעסן, צוויי באזונדערע זאכן, זיי קומען נישט, זיי קענען נישט צונויפקומען. ועל דרך זה זאגט, דער אייבערשטער האט זיינע אינטערעסן כביכול און דער מענטש האט זיך זיינע אינטערעסן, זיינע זאכן, ס'איז צוויי פארקערטע זאכן. איז ביז אברהם אבינו דער ערשטער וואס האט אנגעהויבן אראפטראגן און מגלה זיין אלוקות אין וועלט, בא אברהם התחיל להאיר, ער האט אנגעהויבן אז אז אין אין אונזער וועלט זאל זיך קענען הערן אז ס'איז פארהאן א בורא עולם, אז ס'איז פארהאן א באשעפער, דאס איז געווען אויכעט א חידוש, ס'איז געווען א אויפטו. אברהם אבינו האט אנגעהויבן די שני אלפים תורה, אז עס האט זיך אנגעהויבן לייכטן אין וועלט, אז ס'איז פאראן א אייבערשטער, מענטשן האבן אנגעהויבן דערוויסן זיך אז ס'איז פאראן א בורא עולם וואס איז דא א כוונה וואס וואס וואס די וועלט איז באשאפן געווארן, ס'איז פאראן א תכלית, און וואס איז דער מושג פון אלוקות, אזעלכע מושגים וואס זענען בעצם זאכן וואס האבן נישט צו טון מיטן וועלט פון א מענטשן, נישט זאכן וואס ער מצד עצמו ליגט אין דעם, זיין זיין וועלט איז זיין וועלט, אזוי ווי. די פשוט'ע דוגמא שטייט אין מדרש אז אברהם אבינו האט מאכיל געווען ערבים און האט דערנאך געזאגט ברכו למי שאכ ל למי שאכלתם משלו דאס איז די ערבים מצד עצמם וואס אים אינטערעסירט זיין עסן זיין טרינקען און זיין שלאפן דאס איז דאס אינטערעסירט אים וואס פאראן א אייבערשטער וואס אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן אז צו מהלל זיין צו מברך זיין שם השם נישט צוליב דעם איז ער באשאפן געווארן ער איז באשאפן געווארן ער זאל עסן און טרינקען און טון זיין זאך אברהם אבינו האט אים איז פארן אברהם אבינו האט בכלל נישט געקענט זיין אין וועלט אזא מין סארט הכרה. אז ס'איז פאראן א אייבערשטער און דער גאנצער וועלט איז, דער שלימות הנברא איז אז ער זאל מהלל זיין דעם אייבערשטן, האט נישט געהאט בכלל אזא מין סארט מושג, אברהם אבינו התחיל להאיר, אנגעהויבן מגלה זיין אין וועלט אז ס'איז דא א אייבערשטער און אז דער מטרה, אז ס'איז דא א מטרה אז א איד זאל, אז מ'זאל משבח זיין דעם אייבערשטן, אקעי. פארוואס דען האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט? דאס איז געווען אלץ א הכנה, הא? פארוואס דען האט דער אייבערשטער באשאפן א וועלט? פארוואס, וואס האבן די ערבים געטראכט? וואס טראכטן מיר?

וואס זאל מען וואס מען האט געלעבט מיט וואס וואס וואס וואס א מענטש טוט וואס איז גוט פאר אים וואס כ'גיי נישט אריין מאריך זיין איצטער אין דעם אין דעם על כל פנים איז געווען איז געווען א אברהם אבינו יצחק יעקב דער רמב"ם איז מאריך אין ספר היד ווי דער זוהר אז ס'איז געווען א לאנגע הכנה און יעדער דור האט אויפגעטון מער אראפטראגען יעקב אבינו האט אויפגעטון אז ס'איז געווען א גאנצע שבט וואס האט דערקענט אלוקות. ס'האט זיך גענומען צייט ביז מ'האט אראפגעטראגן דער מושג אז ס'פארהאן א גאט אויף דער וועלט, און אז דער שלימות האדם איז אז מ'זאל נישט ליגן אין זיך נאר משבח זיין דעם אייבערשטן, להלל ה', ס'איז געווען א גאנצע אויפברוך, ס'איז געווען א גאנצע אויפברוך, לאחר וואס ס'געווען א ריבוי הכנות וואס האט ממשיך געווען מגלה געווען אלוקות אין וועלט, דערנאך איז געווען געקומען צייט, ס'געווען דער אויפטו פון מתן תורה, וואס שטייט אין זהר, יעמאלט איז געווען דער ביטול הגזירה, ס'איז געווען דער ירידה, העליונים ירדו למטה. וואס איז געווען דער אויפטו פון מתן תורה? לכאורה אברהם אבינו האט שוין געלערנט, יצחק האט שוין געלערנט, עס שטייט אויף דעם מתן, אברהם אבינו, איך זאג בקיצור, איך וויל ארויסברענגען א צווייטע זאך, אבער בקיצור וואס איז דער, איז אברהם אבינו געווען א הכנה צו מתן תורה? דער עצם מושג אז עס זאל קענען זיין א מענטשן אויף דער וועלט און ער זאל וויסן און טראכטן וועגן דעם אייבערשטן איז געווען א חידוש פון אברהם אבינו, התחיל להאיר, עס האט אנגעהויבן לייכטן דא ביי א נברא אין דער וועלט אז אז עס איז פארהאן א אייבערשטער. אבער די שאלה איז צי צי דער וועלט, צי דער מענטש איז געווען א כלי צו וויסן דער אמת פון אלוקות, צו וויסן דער אייבערשטער ווי דער אייבערשטער איז אין זיך אליין, נישט נאר דאס איז דאך אין חסידות מבואר און שיחות וועגן דעם, אברהם אבינו האט טאקע מגלה געווען אז ס'פארהאן א אייבערשטער און האט אריינגעגעבן דער הכרה פון געטליכקייט ביי א מענטשן, אבער אזא מין סארט הכרה אויף וויפיל א נברא קען פארשטיין, אויסגעמאסטן לפי דעת ושכל האדם, דער מושג פון אלוקות איז געווען וויפיל וויפיל דער שכל פון א מענטשן קען פארשטיין. אבער דער אייבישטער אליין איז דאך איז דאך אסאך העכער ווי וויפיל ווי א מענטש איז מתאר וואס דער אייבישטער איז. דער מדריגה דער עצם פון אלוקות וואס איז העכער פון פון וויפיל א נברא קען אליין באגרייפן, דאס האט נישט געלויכטן אין דער וועלט, דאס האט מען נישט געהאט קיין צוטריט צו דעם דרגה, מען האט עס נישט געוואוסט, מען האט נישט געקענט האבן א א שייכות מיט דעם ענין, מען זאל קענען לעבן לעבן מיט דעם ענין, דער גאנצער הכרה איז געווען אז ס'פארהאן א בורא עולם. אז דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט, און מיט דעם וואס בשעת א מענטש פירט זיך אויף ווי ער דארף צו זיין קען ער אויפטאן א שבח והילול אינעם אייבערשטן, אבער וויסן אז ס'פארהאן א אייבערשטער וואס איז העכער פון דער גאנצער ענין פון באשאף, אז ס'פארהאן דער אייבערשטער אליין וואס איז וואס איז אדון עולם בטרם כל יצור נברא, און ער ס'איז דא זיין מציאות וואס האט קיין שייכות נישט מיט וועלט, איז דאס דער ענין האט מען נישט געוואוסט פאר, אבער מתן תורה האט אויפגעטאן ס'איז געווען די ירידת העליונים לתחתונים, אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן נתן לנו את תורתו, דער אייבערשטער האט זיך. און זיין אייגענעם תורה וואס א תורה איז דאך אלפיים אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, תורה איז דאך אסאך העכער פון די גאנצע ענין פון וועלט, תורה איז דאך א ענין וואס איז פארבונדן מיטן אייבערשטן אליין ואהיה שעשועים לפניו, און מתן תורה האט אויפגעטאן אז דער אייבערשטער האט זיך אראפגעלאזט אויף דער וועלט, אז א איד קען דא למטה אויף דער וועלט קען ער לעבן, קען ער וויסן וועגן דעם אייבערשטן אליין. דאך דעם וואס אזוי שטייט זיך פאר וואס דער ספרי והיו הדברים האלה אז דורך מיט דעם וואס א איד לערנט תורה ווייס ער דעם אייבערשטן אליין און נישט נאר עס איז א ענין פון הכרה און וויסן נאר א איד קען טאקע לעבן און דינען דעם אייבערשטן אליין א איד טוט א מצוה א מצוה איז נישט נאר ער טוט א זאך וואס ער מיט מיט א מצוה פארבינדט מען זיך מיטן אייבערשטן אליין ווי ער שטייט העכער פון אלע צמצומים ווי דער אייבערשטער איז בעצמותו. דאס איז דאס איז געווען דער אויפטו פון מתן תורה לעומת אברהם אבינו, אברהם אבינו איז געווען א התחלה אויף דעם און א הכנה, א הכנה אז מען זאל קענען האבן בכלל א מושג אז ס'איז דא אז ס'איז דא געטליכקייט, אבער וואס פאר א הכרה אין געטליכקייט? וויפיל א נברא קען פארשטיין וואס וואס וואס איז געטליכקייט? מתן תורה האט אויפגעטאן א מורא'דיגע אויפברוך, א מורא'דיגע חידוש, אז אין תחתונים, זאל מען קענען לעבן מיט עליונים. עליונים ירדו למטה, על פי טבע המציאות איז דער עליון דער אייבערשטער אליין, אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, תורה איז באין ערוך העכער פון די גאנצע ענין המציאות פון וועלט, מורא'דיגע פלא אז א מענטש לעבעדיג דא אויף דער וועלט קען ער וויסן אז פאראן א אייבערשטער וואס ער איז, א אייבערשטער ווי תורה זאגט ווער דער אייבערשטער איז. און בשעת א איד לערנט תורה ווערט ער טאקע מתחבר מיטן אייבערשטן אליין ווי דער אלטער רבי איז מאריך אין תניא דאס איז די ירידת העליונים למטה דאס שטייט אז דאס איז געווען ירידת העליונים למטה איצטער אזוי די מעשה איז אזוי ווי מען זאגט אז מתן תורה איז געווען אז ס'איז געווען ווי האט זיך מתן תורה געטראפן ס'איז געווען פריער א זמן א הכנה צו מתן תורה און דערנאך האט זיך אויפגעטון לאחרי וואס איז געווען דער הכנה, דער הכנה איז געווען אראפטראגן געטליכקייט אויף דער וועלט, דאס איז געווען א הכנה, דערנאך האט זיך צוגעקומען, די מתן תורה איז געווען אז עס האט זיך אויפגעטאן בשלימות אז אלוקות איז אנגעקומען אין דער וועלט, דער אייבערשטער אליין איז דא געקומען און נתגלה געווארן אז יעדער מענטש לעבעדיג דא אויף דער וועלט קען האבן א שייכות מיט'ן אייבערשטן אליין, א מורא'דיגע אויפטו. איז על דרך זה שטייט אין מדרש אז אין מדרש שטייט אן אינטערעסאנטע זאך אז אין מדרש זאגט אז ס'איז געווען בשעת מתן תורה איז געווען אז ס'איז געווען פריער א גזירה אז אט דער כמשל למלך שגזר ואמר בני סוריה סוריה לא יעלו לרומי ובני רומי לא יעלו לסוריה אדער ס'איז געווען א גזירה אז השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם און מתן תורה ביטול הגזירה און עס שטייט אין מדרש אז מתן תורה ביטול הגזירה און דער אייבערשטער האט געזאגט אז תחתונים יעלו לעליונים ועליונים ירדו לתחתונים אזוי איז דער לשון המדרש דער אייבערשטער האט מבטל געווען דער גזירה און ער האט געזאגט אז די תחתונים די מענטשן זאלן ארויפגיין אויבן און די עליונים דאס איז דער אייבערשטער זאל אראפגיין למטה. און דעם ממשיך דעם דעם מדרש אזוי איז טאקע געווען אז מתן תורה איז געווען וירד הוי' על הר סיני וואס עליונים ירדו לתחתונים און דערנאך ואל משה אמר עלה אל השם איז דא א פשוטע שאלה דער מדרש איז דאך איז דאך אזוי ווי מ'איז מדייק אין א תוספות איז קען מען אוודאי איז א מדרש איז עכט מדויק ס'איז נישט עפעס דער מדרש זאגט בשעת מתן תורה ביטול הגזירה

דאך דא א גזירה, און האט דער אייבישטער מבטל גזירה, ווי איז דער אייבישטער מבטל די גזירה, ווייל די עליונים ירדו לתחתונים, האט ער אזוי געדארפט שרייבען דעם סדר, אין מדרש זאגט עפעס א פארקערטע סדר, בשעת מתן תורה ביטול הגזירה ואמר התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים, ס'איז עפעס א פלא'דיגע זאך, און בפרט אז ווי געטראפען מתן תורה טאקע, ווי איז טאקע געווען ביטול הגזירה, א פריער איז געווען וירד השם על הר סיני, דער אייבישטער איז אראפ, און דערנאך ואל משה אמר עלה אל השם, און ס'קען דאך נישט זיין אנדערש.

זאגט דער מדרש התחתונים יעלו לעליונים, איז דער מדרש מיינט דא צו זאגן אז וואס האט דער אייבערשטער, פארוואס האט דער אייבערשטער מבטל געווען די גזירה, בכדי אז א מענטש זאל קענען ארויפקריכן למעלה, זאל ארויפגיין למעלה, נאר בכדי אז א מענטש זאל ארויפגיין למעלה דארף מען מבטל זיין די גזירה, ווי איז מען מבטל די גזירה אז עליונים ירדו למטה, אבער דער צוועק איז געווען התחתונים יעלו לעליונים. איר דארפט פארשטיין וואס זענען די בכלל די צוויי מושגים פון עליונים ירדו לתחתונים און התחתונים יעלו לעליונים. נאר אביסל א פשט מען זאל פאראייניקען וואס זענען די צוויי די צוויי זאכן. עליונים ירדו לתחתונים מיינט נישט סתם אזוי וירד הוי' על הר סיני מיינט אז שטייט שטייט אין מדרש אז דער אייבערשטער האט געזאגט עשרת הדיברות ס'איז געווען די וירד ה' על הר סיני ירדה שכינה למטה מיד עס איז אראפגעקומען דער אייבערשטער, די שכינה און עס איז נתגלה געווארן דא למטה, האט דער גאנצער די גאנצער וועלט האט געהערט די עשרת הדיברות, די גאנצער וועלט האט געפילט דער נוכחות פון אלוקות, און נישט נאר די גאנצער וועלט האט געפילט דער נוכחות פון אלוקות, נאר די גאנצער וועלט האט געפילט האט האט האט האט ווי מ'זאגט די לוי', די גאנצער וועלט האט אריינגעזאפט אין זיך אז דאס איז פאראן א באשעפער, דאס אז עס איז פאראן א אייבערשטער איז אריינגע איז ווי מ'זאגט ס'איז אנגענומען געווארן ביי די גאנצער וועלט. מען זאגט א מענטש נעמט אן א געוויסע סברא, מען זאגט א מענטש אין א געוויסן איידיע איז אמאל איך שטופ עס אפ, כ'בין נישט מסכים מיט דעם, איך שטופ עס אפ, אדער אמאל א מענטש איך איך נעם עס אן, איך בין עס מקבל, איך נעם אן דעם ענין, איך איך בין מסכים מיט דעם ענין, מתן תורה שטייט אז בשעת דער אייבישטער איז נתגלה געווארן וירד, וואס איז געווען דער אופן וירד ה' על הר סיני, עליונים ירדו למטה, וואס מיינט דאס? דער אייבישטער איז אראפ אויף דער וועלט, ער איז אראפ, ס'איז. אז דער וועלט האט געפילט אז ס'איז פארהאן א אייבערשטער, און דער דרגה פון עליונים, עליונים, דער אייבערשטער אליין איז נתגלה געווארן און האט זיך געפילט, מען האט אים מרגיש געווען דא אויף דער וועלט, דא אין אונזער וועלט, אין וואס פאר א אופן איז געווען דער געפיל שטייט אז דער גאנצער בריאה האט געהערט אנכי ה' אלקיך, די גאנצע בריאה האט געהערט און האט געפילט דער נוכחות אז ס'איז דא אן אייבערשטער. דער אייבערשטער אליין וואס איז העכער פון בריאה, דער אייבערשטער אליין, און מען האט עס מען האט עס אנגענומען, מען האט עס מקבל געווען. דער רבי טייטשט אלעמאל, דער מדרש זאגט אז בשעת מתן תורה איז ציפור לא געה וציפור לא צ, געדענק די לשון, חמור לא צווח וציפור לא געה, אז אלע האבן געשוויגן, אלע האבן געשוויגן, וואס הייסט אלע האבן געשוויגן? אז אלע זיי האבן זיי זענען. קיינער האט עס נישט אפגעשטופט, קיינער האט עס נישט דוחה געווען, מען האט עס אלע אריינגענומען, מען האט געשטאנען און געהערט, אימיצער זאגט עפעס א דרשה, און דער עולם שטייט און הערט, מען שטייט מיט א, מיט א, אימיצער זאגט רעדט ער נישט, יענער רעדט, יענער שמועסט, יענער שלאפט, יענער טוט זיין זאך, און ס'איז מתן תורה געווען בשעת דער עולם איז פארגאפט אין יענעמ'ס ווערטער, מען איז. ער זעט, ער רעדט עפעס, מען וויל עס הערן, שווייגט מען, יעמאלט הערט מען. מה שאין כן בשעת דעם עולם נישט אינטערעסירט וואס יענער זאגט, איז ער דער, דער טוט זיינס, יענער חלומ'ט, יענער טוט זיינס. מתן תורה שטייט, וואלט געקענט זיין די אייבערשטער איז אראפ אויף דער וועלט, און די ציפורים זענען ממשיך צו מצפצף זיין. דער חמור שרייט, ס'איז געווען, אזא מענטש איז געווען נישט, בשעת די אייבערשטער איז געקומען אז מען האט געהערט אנכי ה' אלוקיך, די גאנצער וועלט האט געשוויגן און געהערט. עס איז, ס'איז געווען אינטערעסאנט פאר אלעמען צו הערן אזא זאך. וואס וויל די מדרש ארויס ברענגען? אז בפשטות וואלט מען געקענט זאגען, דאס כ'מיין אן חסידות איז שווער צו פארשטיין, דער אייבערשטער קומט, וואס קען זיין בעסער פאר דעם? וואס זאל די וועלט אנטקעגען שטעלן? דער אייבערשטער קומען אויף דער וועלט איז אבער חסידות איז מסביר, לשון מאירי זיינען דא, אבער חסידות איז מסביר אז מען זאגט דער אייבערשטער, אז מען זאגט אנכי השם אלקיך, דער אייבערשטער אליין גיט נישט קיין ארט אויף א צווייטע מציאות וואס איז אפגעזונדערט פון אים. בשעת ס'הערט זיך די מדריגה פונעם אייבערשטן אליין, יעמאלט הערט זיך אז אלץ וואס איז פאראן איז אלץ לכבודו של הקדוש, אלץ איז פאר אים, ס'איז נישטא קיין שום מציאות אפגעזונדערט פון אים. איז אזוי וואלט מען געקענט זאגן אז א מענטש, א ציפור, און א שור לא געה, ס'איז דא, אז מ'האט דערהערט מתן תורה אז ס'פאראן א אייבערשטער וואס ער האט אלץ באשאפן און ער איז אין סוף און אלץ איז בטל צו אים, איז מען געווען צופרידן הערן אזא זאך? עס איז געווען אינטערעסאנט הערן אזא זאך, האט מען עס געוואלט, האט מען עס געוואלט הערן, צו דען האט מען עס אנגענומען, מען האט אנגעהויבן, מען האט עס נישט אנגענומען, דאס איז דער אמת טאקע, מען האט עס נישט אנגענומען, מען האט עס אפגעשטופט, זאגט דער מדרש ניין, דער גאנצער וועלט האט עס אנגענומען, עס איז אריינגעזאפט, אריינגענומען געווארן אין אלעמען, אלע האבן דאס גענומען, און מען האט עס גוט אריינגענומען. עס איז נישט געווען קיין בת קול, בשעת מתן תורה נישט געווען קיין בת קול. שטייט דער הסבר אויף דעם, וואס איז דער ווארט וואס איז נישט געווען קיין בת קול? א בת קול קומט דערפאר ווייל בשעת א מענטש, בשעת בשעת דער קול גייט צו אן ארט וואו דער זאך איז מפסיק דעם קול, איז גייט דער קול אויף צוריק, אזוי ווי עמיצער ווארפט א כדור און דער כדור קומט צו א וואנט, גייט עס אויף צוריק, אט דער אזוי בשעת א מענטש זאגט ארויס דער הבל הקול, קלאפט אפ אין אין אין א וואנט וואס עס זאל נישט זיין,

איז נישט געווען קיין שום מחיצה המפסקת. נישט קיינער איז נישט געווען קיין מחיצה המפסקת. איז דאס איז דער עליונים ירדו לתחתונים. איז אז מען פארשטייט וואס איז פשט עליונים ירדו לתחתונים. וירד ה' על הר סיני איז געווען די גאנצער וועלט איז אנטשוויגן געווארן. מען האט געהערט מיט מיט איבערראשונג אז פאראן א אייבערשטער, אנכי ה' אלקיך, מען האט געפילט דעם אייבערשטנ'ס נוכחות. און ממילא אזא מין סארט וועלט איז דאך איז דאך איז דאך א הייכער וועלט. וואס דארף מען האבן וואס דארף מען האבן די תחתונים יעלו? אז דער אייבערשטער איז אראפ אויף דער וועלט און דער גאנצער וועלט שווייגט און הערט מיט מורא'דיגע אינטערעסירונג אז ס'איז פאראן א גאט, איז דא איז דא עפעס א העכערע תחתונים יעלו פאר דעם? אמת ס'וועט גיין, מ'וויל מאכן אז די גאנצער וועלט זאל ווערן עפעס א בעסערע וועלט. א בעסערע וועלט? ווי קען זיין א בעסערע וועלט אז דער גאנצער וועלט, אלע שווארצע יארן מיט אלע מענטשן אויף דער וועלט, אלע אלע וועלן שטיין און הערן מיט גרויס אינטערעסירונג און אריינזאפן אז ס'איז פאראן א אייבערשטער? מען דארף האבן עפעס מער פאר דעם? דאס איז דאך דאך תכלית המעלה אז דער וועלט שטייט מיט א מיט א מורא'דיגע אנטשויניגונג מיט אזא מיט אזא אזא מען הערט און מען נעמט אריין אזוי ווי אזוי די גרעסטע א חלום מען וויל האבן אז אז אז אלע מענטשן אלע אידן אלע זאלן ווערן גוט און און זיין שיין איינער צום צווייטן עמיצער וועט אוועק שטעלן זאגן א זאגן א דרשה די מעלה פון יראת שמים די מעלה פון מידות טובות און דער גאנצער עולם וועט הערן מיט אינטערעסירונג און פשוט אויסגעבעסערט ווערן פון יענעמ'ס רעדע דאס דאס וואלט געווען דער גרעסטער הצלחה אויף דער וועלט אנגעקומען צו תכלית תכלית המציאות די מדרש זאגט דאס איז נישט געווען גענוג, וירד ה' אל הר סיני, איז איין שלב, דארף האבן ואל משה אמר עלה אל ה', אז דער מענטש זאל ארויפגיין, וואס קען שוין דער מענטש ארויפגיין, און נישט נאר דער מענ, מען וויל אז דער מענטש זאל עכט ארויפגיין, עס שטייט אז דער גאנצער, פון מדרש איז מבואר אז דער גאנצער כוונה איז געווען, דער גאנצער וירד ה' אל הר סיני איז געווען נאר א הכנה אז דער מענטש זאל ארויפגיין.

ס'איז געווען אזא גרויסער גילוי אנכי השם אלוקיך, אז דער מענטש איז יעמאלט געשטאנען מיט א התפעלות, און ער האט אריינגעזאפט אין זיך דעם אנכי השם אלוקיך, ער האט גוט אריינגעזאפט אין זיך אנכי השם אלוקיך, אבער ווער איז דער מענטש, דער מענטש איז געווארן, דער מענטש איז געווארן אזא מין סארט זאך וואס ער באלאנגט צום אייבערשטן, זיין מציאות האט זיך געביטן. פארשטייט מען אוודאי לפועל ממש בשעת אנכי השם אלוקיך בשעת דער אייבערשטער'ס מציאות האט זיך געפילט ביי אלע נבראים אוודאי האבן זיי זיך אנגעהויבן פירן אנדערש דאס איז א זיכערע זאך זיי האבן געפירט אנדערש אוודאי אזוי אבער צו זיי אליין זענען געווארן פארבונדן מיטן אייבערשטן וואס זענען זיי דעסוועגן ווייס איך וואס איך זאג, אז מ'נעמט למשל, סתם, אז מ'נעמט למשל, מ'וועט נעמען א בגד, און מ'וועט אנגיסן אויף דעם, כ'ווייס, ס'וועט זיין א כתם אויפן בגד, שמן אויפן בגד, אזא מין סארט כתם וואס מ'קען נישט אפבינדן דעם כתם פונעם בגד, מ'וועט אנגיסן שמן אויפן בגד און מ'קען עס קיינמאל נישט אפבינדן נאכאמאל, דער שמן איז איינגעזאפט געווארן אין דער בגד. וואס איז דער, דער בגד איז געמאכט געווארן פון חוטים, כ'ווייס, א קאטן בגד, דער חוט איז, דער חוט. דער חוט איז א חוט. ס'איז זיך איינגעזאפט געווארן שמן אין דער בגד, אבער דער מהות פון דער בגד האט זיך נישט געביטן. בגד איז נישט א זאך וואס האט א שייכות מיט שמן. בגד האט נישט צו טון, זיין מציאות האט זיך נישט געביטן. ער, וואס איז ער אליין? ער אליין איז א בגד. ס'איז צוגעקומען אין צ. שמן איז אן אנדערע זאך. ס'איז צוגעקומען, ס'קען זיין אמאל אז ס'קומט צו ביי א מענ. ביי א חפץ א זאך. און מען קען עס אפבינדן, אמאל קומט צו ביי א חפץ א געוויסע זאך און מען קען עס נישט אפבינדן, אבער דאס מיינט נישט אז דאס איז געווארן וואס דער חפץ איז. ס'קען זיין דער אייבערשטער איז קדוש, קדוש, אלוקות איז הייליג, מורא'דיג הייליג, און דער אייבערשטער איז אזא מין סארט זאך וואס קען אראפקומען אויף דער וועלט און מאכן אזא רושם, א רושם וואס בל ימחה לעולם. דער עליונים ירדו לתחתונים, דער אייבערשטער קען אראפקומען אויף דער וועלט, און אז דער וועלט זאל שטיין מיט א איבערראשונג, און דער רושם וועט פועל זיין א ש א א ארץ יראה ושקטה שטייט ביי מתן תורה איז די ארץ איז שקטה לעולם ועד איז געווארן א רושם אויף דער וועלט אבער דאס מיינט נישט אז דער וועלט האט זיך געביטן אז ער איז דא געווארן א זאך וואס האט א שייכות מיטן אייבערשטן וואס איז דער וועלט וואס איז א טיש וואס איז א באנק וואס איז א מענטש וואס איז וואס איז וואס איז וואס זענען זיי זיי זיי זענען מענטשן א מענטש איז א מענטש דער מענטש איז אריינגעזאפט געווארן מיט אלוקות. ער איז ער איז ער איז אינגאנצן גע עפעס א כתם, דער אייבערשטער האט זיך געמאכט אזא רושם אויף אים אז מ'וועט קיינמאל נישט אפבינדן דעם מענטש דעם אייבערשטן פון דעם זאך, אבער דער מענטש אליין איז נישט און נישט זיין מציאות איז געבליבן א מענטש סך הכל, ער אליין איז דא נישט נשתנה געווארן, דער עליון דער תחתונים בלייבט למטה. אויב ער דערהערט די גאנצע מציאות איז ווי געזאגט פריער אנכי השם אלקיך מיינט אז מ'דערהערט אז די גאנצע מציאות איז נאר אלס כבודו של הקדוש ברוך הוא.

און ער וועט זיין בטל צום אייבערשטן אויכעט. אבער די שאלה איז אויב דאס איז א מענטש, א מענטש איז א זאך וואס וואס דער אמת איז אז ער איז בטל צום אייבערשטן, מען רעדט נישט וועגן דעם וואס איז א מענטש אבער, א מענטש איז א זאך וואס איז נישט כפי האמת, דער אמת איז אלעס איז באשאפן געווארן פארן אייבערשטן, זעהר שיין, א מענטש איז נישט א זאך, א מענטש שטעלט נישט פאר דער אמת, איך בין א מענטש, א מענטש איז א זאך וואס וואס לאו דווקא דארף לעבן לפי האמת, איך האב דערהערט אז נישט דאס בין איך. ס'איז אריינגעזאפט געווארן אין מיר עפעס א זאך, אבער נישט דאס, נישט דאס איז ווער איך בין, נישט דאס איז ווער דער מענטש איז. ער, ער, דער מענטש איז דאן נישט, נישט געווארן אן אנדערער. מען נעמט א, מען נעמט א פאפיר, מען לייגט אריין אויף דעם א סטעמפ, כ'ווייס, א, א, א דיו וואס מען קען נישט מוחק זיין. אבער וואס, א פאפיר איז א פאפיר. דער פאפיר איז דורכגעזאפט געווארן מיט דיו. בסדר, דער מציאות פון דער פאפיר איז זיך געביטן. פראקטיש, דער פאפיר, מען וועט קיינמאל נישט קענען אפבינדן דעם דיו פון דעם פאפיר. אבער א פאפיר בלייבט א פאפיר, א פאפיר ווערט נישט דיו. א פאפיר איז א פאפיר, סך, סך הכל.

ביי מיינע צו איז עס נישט אנדערש. עליונים ירדו למטה איז אז דער אייבערשטער איז אראפגעקומען אויף דער וועלט, אבער וואס איז דער וועלט? דער אייבערשטער קען אראפקומען אויף דער וועלט און נתגלה ווערן און נמשך ווערן אין דער וועלט, אבער בכדי אז דער וועלט זאל, איר מציאות זאל זיך בייטן, זי זאל ווערן עפעס אנדערש, דארף זי, דארף זי אליין, דארף איר מציאות זיך בייטן. דאס איז נישט געווען מתן תורה. מתן תורה איז עליונים ירדו למטה, דער אייבערשטער איז דא נתגלה געווארן, א איד קען לערנען תורה און פארשטיין תורה און נתאחד ווערן מיט תורה, אבער וואס איז ער אליין? וואס איז ער אליין? ער איז וואס ער איז, זיין מציאות איז נישט געווארן אנדערש, עס איז דא כמה וכמה מדריגות, אבער די נקודה כללית אין דעם איז אזוי, עס קען זיין אז ירדו, ירדו לתחתונים, און דער תחתון דערהערט טאקע אז ס'איז פאראן אן אייבערשטער, ער דערהערט עס און ער לעבט מיט דעם, און ער ווערט נתאחד מיט דעם. ער ווערט נתעצם מיט דעם, ער לערנט תורה, דאס ווערט זיין גאנצע קאך איז תורה, דאס איז זיין גאנצע קאך, זיין גאנצע קאך איז תורה, אבער ווער איז ער, ווער איז ער אליין, ער אליין ער איז א מענטש סך הכל, די שאלה איז די בחינה אויף דעם וועט זיין צי בשעת מען נעמט אוועק דעם תורה פון אים צי ס'וועט בלייבען א מענטשן צי נישט, דאס איז די שאלה. דער מענטש, א מענטש קען זיך קאכן אין תורה, ער קאכט זיך אין גמרא, ער קאכט זיך אין תורה. מען נעמט אוועק דעם תורה פון אים, וועט בלייבן דא א מענטשן, וועט בלייבן, וועט בלייבן דער מענטש? צי אז מען נעמט אוועק תורה פון אים, נעמט מען פון אים, בלייבט, וועט גארנישט נישט בלייבן. ס'קען זיין א מענטש, ער האט געלערנט און זיין גאנצע קאך איז לערנען, זיין גאנצע חיות איז לערנען, ער אליין איז נישט גמרא. זיין גאנצע גמרא איז א הייליגע זאך, גמרא איז אין אים אריינגעקראכן אז דאס איז זיין גאנצע חיות איז גמרא, וועסט אוועקנעמען גמרא וועט בלייבן, דער מענטש וועט בלייבן, ער אליין איז נישט א גמרא, ער אליין איז א מענטשן, ער אליין איז א מענטשן, דאס איז די ווארט, און ווי קומט אויס אז ער ער איז דא אליין נישט נתעלה געווארן, ער איז דא אליין נישט געביטן, ער איז דא אליין נישט נישט נישט געווארן העכער. דער מכוון וואס דער אייבערשטער האט געוואלט עליונים ירדו, תחתונים יעלו, עליונים איז נישט אז א מענטש זאל דערהערן דער אמת און דער אמת זאל אנקומען און ער זאל עס פארשטיין און מסכים זיין מיטן אמת, דער אייבערשטער האט געוואלט, דער כוונה איז געווען אז אז דער מענטש אז א מענטש זאל בייטן, דער מענטש זאל דערהערן אז ער אז ער איז אזא סארט זאך וואס ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן, אז ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן. תחתונים יעלו, דאס איז דער. וואס איז תחתונים יעלו? אז דער מענטש אליין זיין מציאות זאל זיך בייטן. דאס איז אן דאס איז אן אנדער ענין אינגאנצן, אז דער מענטש אז דער מענטש זאל ווערן אזא מין סארט זאך וואס ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן, דאס איז אן אנדער זאך. דער ווארט אז מ'זאגט למשל להשם הארץ ומלואה אז דער וועלט באלאנגט צו דעם אייבערשטן. דער וועלט באלאנגט, דעמאלט איז זאגט, מען רעדט וועגן וואס דער וועלט איז, וואס איז דער וועלט, דער וועלט איז אזא מין סארט זאך וואס ער איז א נכס פונעם אייבערשטן, אז דער וועלט דערהערט אויף וואס איז ער, וואס איז זיין מציאות, ער איז נישט א וועלט, ער איז, ער איז, ער איז, ער ער איז דעם אייבערשטנ'ס א וועלט, ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן, דאס איז ארצו, דאס איז דאס, דאס איז שוין געווארן א שינוי אין דעם תחתון אליין. זיין מציאות האט זיך דאך געביטן. דאס איז אן אנדער תפיסה אינגאנצן. אז מען זאגט עליונים ירדו למטה מיינט דער וועלט איז א וועלט, אין דער וועלט איז אנגעקומען דעם אייבערשטן. דאס קען זיין זייער טיף אז אין דער וועלט איז אנגעקומען דעם אייבערשטן. אבער וואס איז דער וועלט? דאס האט זיך נישט געביטן. וואס איז דער מושג פון וועלט? וואס איז דער טיש? זאג א דבר פשוט. אז מיר זיצן דא, מיר נוצן טיש און לערנען גמרא אויף דעם טיש. לערנינג א מען מען קען דער טיש שטייט אין א בית מדרש מען קען גארנישט מען קען גארנישט נישט טון אויף דעם חוץ פון לערנען גמרא אבער די שאלה איז צו א טיש איז אזא מין סארט זאך וואס ער באלאנגט צו א גמרא וואס ער באלאנגט צו לערנען דער טיש באלאנגט נישט צו לערנען איך נוץ עס צוליב לערנען און דאס קען זיין זייער טיף אויף וויפיל איך איך נוץ דעם טיש נאר אויף לערנען און איך וויל דער טיש ווערט אריינגעזאפט ווערן מיט תורה פון אלע זייטן אבער דער טיש ווערט נישט א זאך וואס ער באלאנגט צו א גמרא ער איז א אייגענע זאך. אבער בפועל ממש נוצט מען אויף דעם צו לערנען. ער איז א ער נישט וואס ער באלאנגט צו א גמרא. דער אויפטו וואס דער אייבישטער האט געוואלט איז אז די וועלט זאל ווערן אן אנדער וועלט, נישט אז ס'איז דא א וועלט, אז דער וועלט באלאנגט צו דעם אייבישטן. און דער ענין, דער נתינת כח אויף דעם איז געווען מתן תורה, אבער דאס איז דאס האט זיך נישט אויפגעטאן מיטן וירד ה' על הר סיני. וירד ה' על הר סיני האט זיך נישט נישט נאכנישט נתגלה געווארן, ס'איז נאכנישט געווארן דער הכרה אין דער מציאות פון וועלט אז מיר באלאנגען צו דעם אייבישטן. נישט אז דער אייבערשטער זאל אנקומען אין מיר, אז איך באלאנג צו אים, איך בין דעם אייבערשטנ'ס א נכס. איז דער ענין שטייט, דער ענין איז געווען, דאס איז געווען דער כוונה פון דער ביטול הגזירה פון מתן תורה. לפועל האט עס געדויערט א לאנגע צייט, לאחרי מתן תורה האט דער אייבערשטער געגעבן די נתינת כח אויף דעם. און א איד טוט א מצוה, א איד, א איד, די גאנצע עבודה פון אידן איז געווען א הכנה, עס שטייט אז די גאנצע עבודה פון אידן פון מתן תורה ביז דוד המלך איז געווען א הכנה אויף אויפצוטון דער זאך, נישט אראפברענגען דעם אייבערשטן מער אין דער וועלט, נאר נאר בייטן וואס דער וועלט איז, אז דער מציאות פון וועלט זאל זיך בייטן.

ס'איז נישט באלאנגט צו דעם אייבערשטן, ס'איז נישט באלאנגט צו תורה, צו מלכות ישראל, ס'איז געווען א וועלט. יא, יהושע האט אנגעהויבן כובש זיין, דער התחלת הכיבוש איז געווען דורך יהושע. יהושע האט אנגעהויבן פועל זיין אז וועלט זאל אנהייבן באלאנגען צו אידן. אז אז דער כיבוש הארץ, אנגעהויבן בייטן וועלט אז אז ער איז נישט עפעס א, זאגט א אייגענע זאך, ער באלאנגט, ער באלאנגט צו אידן. כ'זאג אז מ'זאגט די מושג פון בעלות איז זייער א שטארקע זאך, בעלות על פי הלכה, למשל א מענטש האט א בגד, א מענטש האט, א מענטש קען פארברענען די בגד אז ער וויל, א מענטש אויף זיין אייגענע נכסים מעג ער טון וואס ער וויל, איסור בל תשחית, אבער מצד בעלות א מענטש מעג טון וואס ער וויל אויף זיינע אייגענע נכסים, א משל א שואל אז אימיצער בארגט א זאך האט ער רשות נאר אויף שימוש פון דער זאך, אפילו א שואל איז א קנין אבער ער האט נישט דעם בעלות, ער קען נישט פארברענען די זאך, פארוואס איז דאס? ווייל א מענטש האט בעלות אויף דער עצם זאך זיינע וואס ער האט. א מענטש האט א בגד, דער פשט איז, אז דער העמדל, צי איך קען קונה זיין דער העמדל אליין? על פי דין, דער העמדל ווערט מיינע? צי דער העמדל איז א העמדל, איך קען נוצן דער העמדל? אויב דער אויב גאנצע בעלות וואלט נאר געווען איך קען האבן שימושים מיט דער העמדל, יעמאלט וואלט עס וואלט וואלט על פי חשבון נישט געטארט פארברענען דער העמדל, דעם חלק דאס וואס איז א העמדל, עס באלאנגט נישט צו דיר. דאס וואס א בגד דאס באלאנגט נישט צו דיר, האסט זכות שימושים מיט דער בגד, אבער על פי דין בעלות איז אז דער גאנצער זאך באלאנגט צו דער בעל, דער ס'איז נישט דא א העמדל, ס'איז מיין העמדל, ס'איז מיין נכס, יא דאס איז דער גאנצער, דער זאך איז מיין, אז מען זאגט להשם הארץ ומלואה דאס איז א גאנץ אן אנדער טייטש ווי צו זאגן אז עליונים ירדו לתחתונים, ירדו לתחתונים איז דער אייבערשטער איז אנגעקומען אויף דער וועלט און האט פועל געווען זאכן אין וועלט. אבער וואס איז דער וועלט? דאס באלאנגט נישט צו אים. דער וועלט אליין איז א וועלט, דאס איז א מציאות פון א וועלט. דוד המלך האט אויפגעטון התחלה איז געווען גלייך נאך מתן תורה, דורך דורך די משה האט כובש געווען כמה ארצות, דורך יהושע האט אנגעהויבן דער כיבוש, כיבוש בשלימות איז געווען דורך דוד המלך, דער כיבוש הארץ, אז וועלט זאל באלאנגען צו אידן, וועלט זאל באלאנגען צו תורה. דאס איז כיבוש הארץ. דער כיבוש איז נישט גלאט געווען א אינטערעסאנטע זאך. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, שאול המלך, די גאנצע מעשה מיט מיט עמלק אז אז מ'האט אוועקגענומען די מלכות פון אים, געבן צו דוד. און ס'איז געווען א חטא וואס ער האט פארלאזט לפועל. און דוד המלך האט לפועל שאול, שאול המלך'ס מלחמה איז געווען זייער א מוצלח'דיגער מלחמה, ער האט מבטל געווען דער גאנצער אומה פון עמלק האט ער מבטל געווען לפועל, ממילא מיט דעם מיט דעם איז גאנץ גאנץ איז דא א גאנצע ממשלה אדירה, א גאנצע מלוכה, עפעס א גאנץ דאס, מיט עוקר ושורש מן השרש עוקר זיין די גאנצער מדינה, די גאנצער פאליטישע כ'ווייס אלץ וועט ער מבטל זיין. געבליבן איין מענטש א חטא, ער האט געמאכט, ס'איז געווען א מורא'דיגע הצלחה זיין מלחמה, ס'איז נישט געווען עפעס א, ער האט דאך מצליח געווען, ער האט שטארק, ער האט מבטל געווען בתכלית דעם גאנצן, ווי זאל איך זאגן, דעם גאנצן, ס'איז די גאנצע, די גאנצע פאליטישע מאכט פון עמלק, עפעס א חטא. דוד המלך, די כיבוש זיינע, די שטעט, ס'איז געווען כיבוש, כיבוש ער האט טאקע כובש געווען בשלימות, אבער נישט אלע כיבושים זענען געווען, ס'לאפט, דער מעלה פון דוד המלך איז געווען, עס הייסט, דער כוונה אין כיבוש הארץ איז אז מען זאל דערהערן אז וועלט באלאנגט צו דעם אייבערשטן. דעם נקודה, שאול המלך האט טאקע כובש געווען, אבער דער נקודה אז דער אייבערשטער, אז דער וועלט באלאנגט צו אים, שאול, דאס, וויבאלד ס'איז דער ווארט, דער זאך וואס זיין חטא איז געווען טוב שמוע מזבח טוב, ס'איז נישט געווען גלאט א חיסרון אין שאול, במילא איז זיין, זיין, ער האט נישט דורכגעפירט דעם תפקיד פון כיבוש הארץ. דער גאנצער ווארט פון כיבוש הארץ איז אז זאל זיך הערן אז וועלט באלאנגט צו אים, דער ענין האט דער שאול המלך נישט ארויסגעבראכט. וויבאלד ער האט אריינגעמישט זיינע אייגענע חשבונות אין דעם כיבוש המלחמה, האט זיך דאך נישט ארויסגעבראכט דורך אים אז ער שטעלט פאר דעם אייבערשטנ'ס מלכות און אז אלעס באלאנגט צו אים. דוד המלך, ער האט פארגעשטעלט דער אייבערשטער איז א שליט, דער אייבערשטער איז דער בעל הבית, דער אייבערשטער איז דער מלך און אלעס באלאנגט צו אים, איך באלאנג צו אים, און במילא זיין כיבוש איז געווען א כיבוש אמיתי, זיין כיבוש, ער האט. אז ער האט ער האט אליין געלעבט דערמיט, דאס איז שאול, דער חטא ביי שאול המלך, דער חטא ביי שאול המלך איז געווען וויבאלד ער ביי אים אליין, ער האט נישט באלאנגט צו דעם רצון השם לפועל, ער האט געמאכט אייגענע חשבונות ווי עס זאל זיין דער ביעור, ממילא האט ער נישט געקענט פועל זיין דער געפיל אין וועלט, אז וועלט באלאנגט צו דעם אייבערשטן, זאג סתם דער איז דוד המלך איז געווען דער וואס האט בשלימות ארויסגעבראכט אז דער מציאות העולם איז זיינע, שטייט אין חסידות, מ'איז מאריך בארוכה אין דעם, דאס איז דאס ביי שלמה המלך שטייט אז מלכת שבא האט געבראכט הביאה מתנות לירושלים דאס הייסט וואס מלכת שבא זי אליין איז געקומען צו ירושלים דאס הייסט זי האט דערהערט אז זי אז זי באלאנגט צו שלמה המלך זי דארף געבן כבוד צו שלמה המלך דאס איז נישט עליונים ירדו לתחתונים זי האט דערהערט אז זי באלאנגט צו דעם אייבערשטן. אז זי באלאנגט צו שלמה המלך, דאס איז שוין אן אנדער ווארט, אן אנדער ווארט אינגאנצן. און דער כוונה פון מתן תורה איז אז תחתונים, מתן תורה איז געווען א התחלה, דער ביטול הגזירה פון עליונים ירדו איז געווען בכדי עס זאל זיין אז תחתונים יעלו, בכדי אז א מענטש, זיין מציאות זאל זיך בייטן, ער זאל דערהערן צו וועמען אז איך באלאנג צו דעם אייבערשטן, מתן תורה איז געווען א התחלה אויף דעם, הכנה, דער עליונים ירדו איז געווען א התחלה אויף דעם, און דערנאך דער זמן פון מתן תורה ביז דוד המלך איז געווען איז געווען א הכנה, די כיבוש הארץ דורך יהושע און די אלעס די גאנצע זמן השופטים איז געווען א הכנה אז מען זאל זיך אנהייבען דערהערען אין אונזער וועלט אז השם, להשם הארץ ומלואה. ס'איז מיר געווען ס'איז נישט ס'איז דאס איז דאס איז מען קוקט אויף דעם ס'איז נישט גלאט אזוי, דאס איז אן אויפטו. אפילו אז מיר פילן עס נישט היינט ווי דער וועלט באלאנגט צו דעם אייבערשטן, לאו דווקא, אבער דער וועלט, דער וועלט היינט דורך דוד המלך איז געווארן אזא מין סארט וועלט, אז ס'איז א וועלט וואס באלאנגט צו דעם אייבערשטן. פאר דוד המלך איז דער וועלט געווען א וועלט, ס'איז געווען א מציאות פון א וועלט, אהין, אהער, א מציאות פון א בריאה, דא מענטשן מיט זאכן, און ס'איז דא תורה אין דער וועלט, אבער ס'איז פארהאן מענטשן מיט זייערע מציאות'ן. דוד המלך האט געמאכט א מהפכה אין דער וועלט, אז דער וועלט באלאנגט, ער האט מגלה געווען אז דער וועלט באלאנגט צו דעם אייבערשטן, ער האט געמאכט א שינוי אין דער מציאות העולם, דאס איז געווען דוד המלך, דערנאך שטייט אז דער, עס שטייט בנוגע בנוגע צו מתן תורה שטייט אז דער תכלית השלימות פון מתן תורה אליין וועט דאך ערשט זיין בימות המשיח לעתיד לבוא, ס'איז. אוי כ'האב פארגעסן די פרט. דערפאר שטייט אגב דערפאר איז דוד מת בעצרת ווייל הסתלקות דער הסתלקות פון א צדיק איז יעמאלט אין דער זמן וואס ער קומט צו צו שלימות עבודתו און שלימות עבודתו פון דוד המלך איז געווען דער זעלבער ענין פון מתן תורה שבועות איז דער טאג אין יאר וואס האט יעמאלט זיך געטראפן דער מהפכה פון מתן תורה. מהפכה מתן תורה איז געווען דאך איז געווען האט זיך אויפגעטאן דער שלימות אז דער אז דער אייבערשטער איז צוגעקומען צו דער וועלט דאס איז געווען א הכנה אז אליין התחתונים יעלו קומט דאך אויס אז דער דאס וואס האט זיך געטראפן אויף שבועות מתן תורה אליין איז געווען נאר א הכנה דער מתן תורה איז געווען ביטול הגזירה ווען האט זיך דורכגעפירט ביטול הגזירה ווען האט זיך דורכגעפירט לפועל ביטול הגזירה פון עליונים ירדו לתחתונים ותחתונים יעלו לעליונים איז עס געווען דורך דוד המלך בעצרת דערפאר איז דוד מת בעצרת שבועות איז דער טאג וואס יעמאלט טוט זיך אויף דער ביטול הגזירה פון עליונים מיט תחתונים ווען האט דער ביטול הגזירה נתקיים געווארן בשלימות בכח האט זיך דאס אנגעהויבן אויף שבועות אליין וואס יעמאלט איז געווען די עליונים ירדו און די ערשטע געווען די נתינת כח אז ואל משה אמר עלה אל השם אבער ווען איז פארפולקאמט געווארן דעם ביטול הגזירה דער שלימות פון ביטול הגזירה איז התחתונים יעלו לעליונים דאס האט זיך אויפגעטאן דורך דוד המלך איז דערפאר איז דוד מת בעצרת ווייל דוד המלך האט משלים געווען דעם ענין פון עצרת דעם ענין פון שבועות דעם ענין פון מתן תורה. ענין פון מתן תורה, געזאגט פריער, די ענין פון מתן תורה איז דער ביטול הגזירה, דער ביטול המחיצה, דער ביטול ההפסק צווישן דער אייבערשטער מיט וועלט, עס שטייט אז אז מתן תורה איז געווען דער שלב פון עליונים ירדו לתחתונים, דערנאך איז געווען דורך דוד המלך א וועלט איז געווארן אן אנדער וועלט, אז דער וועלט האט אנגעהויבן דערהערן אז זי באלאנגט צום אייבערשטן, אז זי איז נישט סתם א וועלט. זי איז דער אייבערשטנ'ס א, זי איז, זי געהערט צו דעם אייבערשטן, ס'איז דער אייבערשטער'ס א חפץ, ס'איז זיינער א זאך. איז און שטייט אז מתן תורה, אז מתן תורה וועט, די שלימות מתן תורה וועט זיין לעתיד לבוא, דערפאר שטייט, ישקני מנשיקות פיהו, אז דער טעמי תורה, פנימיות התורה, ס'איז לעתיד לבוא, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז. יסוד וואס וואס שטייט פריער מתן תורה און מתן תורה נישט נאר דער משיח ימות המשיח איז נישט נאר א זמן וואס יעמאלט וועט זיין דער שכר אויף די עבודה וואס מען טוט היינט ימות המשיח וועט נשלם ווערן דאס וואס מתן תורה האט געדארפט אויפטון דאס וואס מתן תורה האט געדארפט אויפטון דער שלימות פון דעם וועט זיין לעתיד לבוא פארשידענע מאמרים אז אז דער שלימות מתן תורה וועט זיין לעתיד לבוא וואס איז די נקודה פון מתן תורה דער מבטל זיין די גזירה צווישן עליונים ותחתונים איז מתן תורה געווען דער עליונים ירדו לתחתונים, דוד המלך איז געווען תחתונים יעלו לעליונים. עס שטייט, און דערנאך, וואס איז געווען נאך דוד המלך זיך געענדיגט דעם דעם, נאך דוד המלך האט זיך אנגעהויבען א הכנה צו דער זמן וואס וועט זיין לעשות לאווי. וואס איז דער אויפטו וואס וועט זיין לעתיד לבוא פון מתן תורה? איז דער ווארט איז שטייט אז דער מדרש זאגט מתן לעתיד לבוא וועט זיין, עס וועט זיין ושמתי כדכד שמשותיך. דער אייבערשטער זאגט ער וועט לייגן א זייער א חשובע פשט די יו ט איז אז די אייבערשטער וועט געבן זייער א חשובע שטיין וואס וועט באלייכטן יעדער מענטש וועט האבן אזעלכע חשובע דימענט בריליאנטן וואס וועט וואס וועט ער נוצן אלס לייטס אנשטאט נוצן עפעס באלבס וואס קאסטן איך ווייס אפאר דאלער וועט ער נוצן עפעס די טייערסטע בריליאנטן אבער שטייט אין מדרש ושמתי כדכד שמשותיך אז עס וועט זיין להוי כדין וכדין עס איז פארהאן שוהם וישפה עס איז פארהאן צוויי מיני אבנים. אן אבן שוהם און אבן ישפה, לעתיד לבוא וועט זיין להוי כדין וכדין, ביידע מעלות, סיי פון שוהם און סיי פון ישפה. עס שטייט אין חסידות, וואס איז דער שוהם? מיר גייען נישט אריינגיין אין די פרטי המשלים ווי חסידות איז מסביר ווי די צוויי אבנים ברענגען ארויס די צוויי ענינים, אבער שטייט אז ס'פארהאן צוויי אופנים ווי דער אייבישטער האט א שייכות מיט וועלט, ס'פארהאן איין אופן, דער אופן פון עליונים ירדו לתחתונים, אז אלקות ווערט נתגלה אין וועלט, דערנאך איז פארהאן א צווייטער אופן, אז דער וועלט, אז דער וועלט אליין בייט זיך, אז זיין ער דערהערט אז ער באלאנגט צו דעם אייבישטער. און ס'איז פארהאן א מעלה אין עליונים ירדו לתחתונים ס'איז פארהאן א מעלה אין דעם התחתונים יעלו לעליונים. דער מעלה אין עליונים ירדו לתחתונים איז אז וואס איז וואס איז נמשך געווארן אין דער וועלט, דער אייבערשטער אליין איז אנגעקומען דא אין דער וועלט, דער אייבערשטער פאר פארוואס איז געווען דער פארוואס איז פארוואס איז געווען פארוואס מתן תורה איז געווען דער זמן פארוואס איז דאס געווען אז אין דער וועלט האט מאיר געווען דעם אייבערשטן האט מאיר געווען אלוקות ווייל דער אייבערשטער האט נישט די הגבלה אז ער דארף בלייבן למעלה. דער אייבערשטער איז בלי גבול איז אז ער וויל קומט ער אראפ און ער פילט זיך למטה דא אויף דער וועלט, איז דער אייבערשטער אליין דא אראפגעקומען דא אויף דער וועלט, איז דער מי איז העליונים ירדו לתחתונים, איז דער מעלה איז וואס פאר א מדריגה האט מאיר געווען אויף דער וועלט בשעת מתן תורה בשעת שבועות, איז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן זיין תורה, ס'איז נישטא העכער פון דעם אייבערשטנ'ס תורה, דער אייבערשט א איד קען לערנען דעם אייבערשטנ'ס תורה איז אין למעלה מזה. ס'איז א מורא'דיגע מעלה, א איד האט דעם אייבערשטנ'ס תורה, קען לערנען דעם אייבערשטנ'ס תורה, ס'איז נישטא העכער פאר דעם. אבער לאידך, וואס איז דער איד אליין? דער איד אליין איז א מענטש, א מענטש ווי אלע מענטשן, ער קען לערנען דעם אייבערשטנ'ס תורה. וואס איז, דאס איז עליונים ירדו. וואס איז תחתונים יעלו? תחתונים יעלו איז אז דער איד, זיין אייגענע מציאות בייט זיך, ער ווערט אן אנדערע סארט מענטש. פריער איז ער געווען גלאט א מענטש, איצטער איז ער נישט א מענטש, ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן. ער איז דעם אייבערשטנס זיין מענטש, ער איז דעם אייבערשטנס זיין, ער איז דער, ער איז יענער, ער איז דער אייבערשטנס זיין מענטש, ער איז געווארן דא א משועבד צו דעם אייבערשטן. איז וואס איז דער מעלה אין התחתונים יעלו? אז דער מציאות האדם האט זיך דא געביטן, מען האט דא ארויסגעבראכט ווי נישט דער אייבערשטער געפינט זיך אין דער וועלט, אז וואס איז דער וועלט? דער וועלט איז פארבונדן מיטן אייבערשטן. אבער וויפיל קען זיך שוין א מענטש איבערגעבן זיך צום אייבערשטן? פון דעם מענטשנס שטאנד אז איך ווער דעם אייבערשטנס זיין מענטש, איך ווער דעם אייבערשטנס זיין זאך. מען האט כובש געווען ארץ ישראל, ארץ ישראל איצטער באלאנגט צו דעם אייבערשטן. וויפיל קען שוין דער מענטש פון זיין שטאנדפונקט אז ער זיין התמסרות צום אייבערשטן פון זיין שטאנדפונקט וויפיל ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן איז וויפיל א מענטש גיט זיך איבער צום אייבערשטן וויפיל א מענטש באלאנגט צו דעם אייבערשטן א מענטש האט נישט האט האט נאר א מוגבלדיגע כח אז א מענטש דערהערט איך דערהער אז איך בין דעם אייבערשטנס זיין זאך און במילא בין איך איך איך דערהער אז איך באלאנג צו אים איך באלאנג צו אים דאס איז אלץ ווען דער מענטש איז מחליט ער קומט צו מיט דער הכרה ווער בין איך איך בין דעם אייבערשטנס זיין נכס איך באלאנג צו אים

א מענטש איז זיך מתמסר צו א זאך, דארף ער, א מענטש דארף מאכן א החלט ביי זיך אז איך באלאנג צו דעם, איך גיב זיך איבער צו דעם, א מענטש גייט אריין ארבעטן אין א געוויסע פירמע, איז דארט דער באלעבאס, און דער באלעבאס, דאס זיין גאנצע חיות איז דער ארבעט, זיין גאנצע חיות איז דער עסק, ער האט עס, ער האט ממציא געווען דער ענין, ער האט א גאנצע חיות אין דעם, און ער איז, ער פרואווט מסביר זיין דעם, דער וואס גייט ארבעטן פאר אים, ס'איז אזא מורא'דיגע ארבעט, ס'איז דא ווי דער באלעבאס וואס ער האט ממציא געווען דער ענין און ער מאכט די גאנצע, כ'וויל די גאנצע רווח, ווי ער לעבט דעם ענין. דערנאך איז פאראן ווי דער עבד דערהערט, יא, ס'איז גוט פאר מיר טון דער זאך, איך וויל זיך איבערגעבן צו דעם, איך וויל ווערן א ארבעטער דא, דאס איז א שינוי אין אים, איך וויל ווערן דא אן ארבעטער, ווי ער דערהערט אז דער זאך איז גוט פאר מיר צו זיין א ארבעטער, ער דערהערט אז ס'טאקע פאסט מיר זיין א ארבעטער, ווי דער מקבל, ווי דער עבד איז מחליט אריינגיין אין דעם, איז דאס אנדערש ווי דער באלעבאס זעט דער יוקר פון דער ארבעט. סא ניין, סא דאס איז דאס, און דאס ווי דער באלעבאס זעט עס וועט דער ארבעטער וואס קומט מבחוץ קיינמאל נישט האבן אט דעם התלהבות, איז כביכול ביי דעם אייבישטער דער אייבישטער האט א תאוה, אזוי שטייט אין מדרש, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות, דער אייבישטער האט עפעס א מורא'דיגע עסק, מהווה געווען א וועלט, און עס דער אייבישטער האט זעט א מורא'דיגע זאך אז דער וועלט זאל ווערן א דירה פאר דעם אייבישטן, ביים אייבישטן איז דאס א נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ביים אייבישטן איז דאס א ענין למעלה מזה. דערנאך איז דאס אין העליונים ירדו לתחתונים האט די אייבערשטער די אייבערשטער'ס חכמה זיין תענוג האט אראפגעשריבן אין תורה תורה האט די אייבערשטער געשריבן זיין גאנצע קאך און חיות האט די אייבערשטער אראפגעשריבן אין תורה דערנאך שטייט אין תורה אז אקעי דערנאך דער מענטש דארף זיך איצטער משעבד זיין צו דעם אייבערשטן איך דארף מחליט זיין אז איך בין זיינער. איך בין זיך מתמסר צו אים, אז איך וויל זיך איבערגעבן צו אים דארף איך דערהערן אז דאס איז נוגע מיר דעם ענין. דאס וואס איז נוגע מיר דעם ענין איז דאס נישט אין דעם זעלבן על כרחך נישט דעם זעלבן חיות והתלהבות ווי דער נתאווה פונעם אייבערשטן וואס א מענטש א מענטש מאכט א החלט ביי זיך אז איך בין גרייט זיך אוועקגעבן פאר תורה ומצוות, נישט איך זאג נאר אז תורה ומצוות איז דער אמת במילא מוז מען אזוי טון, איך דערהער אז איך באלאנג צו דעם. אָט דאָרטן, דאָס איז מײַן פּלאַץ, אָט דאָרטן באַלאַנג איך, דאָס איז מײַן פּלאַץ, איך באַלאַנג צו דעם. אָט דער דערהער פֿון דער מענטשן און ניט דער דערהער פֿון וואָס דער נתאַווה איז, איז נישט מיט דער זעלבער עומק, ווי דער אייבערשטער זעט דעם נתאַווה הקדוש-ברוך-הוא. דאָס וואָס דער מענטש דערהערט איז, ער דאַרף זיך איבערגעבן צו דעם אייבערשטן. איז דער מעלה פֿון עליונים ירדו איז, אַז דער אייבערשטער האָט אַרויפֿגעגעבן זײַן אייגענעם איך, האָט ער אַרײַנגעשטעלט אין תּורה. דאָס איז אַ מוראדיקע מעלה, אַז אַ ייִד לערנט תּורה, פֿאַרבינדט ער זיך מיטן אייבערשטן אַליין. די מעלה פון התחתונים יעלו איז אז דער מענטש אז אז דער מענטש איז מיט אז ער ווערט פארבונדען מיטן אייבערשטן אז ער באלאנגט צו דעם אייבערשטן אז זיין מציאות בייט זיך וואס ער איז געווארן אנדערש ער איז געווארן א איד אבער ער איז געווארן א איד ווייל ער האט דערהערט אז דאס איז זיינער א זאך ער האט דערהערט אז דירה בתחתונים איז נישט נאר דעם אייבערשטנ'ס א זאך דאס דאס איך באלאנג צו דעם, אבער וויפיל ער וויפיל וועט ער זיך איבערגעבן, וויפיל וויפיל ער האט דערהערט האט ער אז אז ער באלאנגט צו דעם, בהגבלה. עס שטייט לעתיד לבוא וועט זיין ביידע מעלות, להווי כדין וכדין, אז מצד אחד לעתיד לבוא וועט נתגלה ווערן, דער וועלט וועט ס'וועט נתגלה ווערן אין וועלט אז זיין מציאות איז אויף צו זיין א דירה בתחתונים, דאס איז זיין ענין, דאס איז זיין, דאס איז, דאס איז דער מציאות פון דער וועלט, און, און דאס איז, וועלט וועט דערהערן אז זיין מציאות, זיין ענין איז, דער ענין פון א טיש איז זיין א דירה בתחתונים, און מיטן חיות פון דעם, פון דעם נתאוה הקדוש ברוך הוא. נתחבר ווערן ביידע זאכן, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס געש, דעם אייבערשטנ'ס געשמאק און רצון כביכול, דירה בתחתונים, דער וועלט, דאס וועט זיין וואס דער מציאות פון דער וועלט איז, אט דאס איז דער וועלט. נישט דאס וועט נמשך ווערן צו דער וועלט. וואס איז דער וועלט? דער וועלט איז א פלאץ וואס זיין ענין איז דעם געשמאק פונעם אייבערשטן, דעם נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. פארשטייט וואס איך זאג? דאס איז דער להווי כדין וכדין. עס שטייט דארט דער הכנה פון דעם, ווי וועט טאקע עס קענען נתגלה ווערן אין וועלט אזא זאך? ווי קען טאקע נתגלה ווערן אין וועלט אזא, וואס איז דער מציאות פון וועלט? די מציאות פון וועלט איז דורכצופירן דעם נתאוה הקדוש ברוך הוא, אז דאס וואס דער אייבערשטער קאכט זיך, אט דאס איז דער ענין פון וועלט, מען זאגט, דער אייבערשטער'ס קאך, אט דאס איז וואס דער וועלט איז. ווי קען זיין אזא זאך אז דער וועלט איז דאך א דבר מוגבל, דאך א קליינער וועלט, ווי קען זיין אז וואס איז דער וועלט דעם אייבערשטנ'ס קאך? אין צוויי הפכים נעלם איז ער. עס שטייט אז אז מצד דעם פנימיות, מצד דעם עצם פון אלוקות, מצד דעם מצד דעם באהאלטענעם מדריגה פון מצד דעם סתים דקודשא בריך הוא, מצד די פנימיות פון דעם אייבערשטן, און מצד דער מדריגה איז נישטא קיין שום הגבלות, מצד דער מדריגה איז דער איז דער פנימיות פון וועלט דעם אייבערשטן אליין. נישט דעם אייבערשטן אליין קען אנקומען אל איבעראל. דער פנימיות וואס איז דער אמת פון וועלט, דער אמת פון וועלט איז דורכצופירן דעם אייבערשטנס נתאוה, דעם אייבערשטנס עצמיות. מצד די פנימיות פון אלוקות, אט דאס איז, אט דאס איז די פנימיות פון וועלט אויכעט. וואו ווערט נתגלה די פנימיות פון אלוקות? די פנימיות פון אלוקות ווערט דאס שטייט, אין זוהר שטייט אז ס'פאראן, ס'פאראן אורייתא, ישראל וקודשא בריך הוא. און אין יעדער פון די דריי תלת קשרין מתקשרין דא בדא, אורייתא, ישראל וקודשא בריך הוא, און אין יעדער פון די דריי מדריגות איז פאראן דער גליא און דער סתים. ס'פאראן דער גליא דקודשא בריך הוא פארבינדט זיך מיט'ן גליא דאורייתא, און דורך גליא דאורייתא פארבינדט זיך דער גליא דקודשא בריך הוא מיט'ן גליא פון א איד. ס'איז פארהאן דער חלק הגלוי, דער מציאות בגלוי ווי מען זעט א אידן, און דער מציאות בגלוי ווי תורה קוקט אויס, דער מציאות בגלוי ווי קודשא בריך הוא קוקט אויס. בהתגלות בחיצוניות איז דער אייבערשטער א זאך וואס איז באין ערוך העכער פון וועלט, בחיצוניות קוקט אויס דער וועלט אן אנדערע זאך אינגאנצן פונעם אייבערשטן. דער וועלט איז אן אנדערע מציאות וואס האט מ'קען בשום אופן נישט פארן פארנאנדער דעם אייבערשטן מיט וועלט. באזונדערע זאך, דאס איז און דער גליא פון א איד איז אויכעט א באזונדערע זאך פונעם אייבערשטן, און וויפיל וויפיל קען מען פועל זיין דעם התאחדות פונעם אייבערשטן מיט וועלט מצד גליא אין א מוגבל'דיגע אופן, א מענטש קען נעמען א מענטש קען נעמען קען נעמען א איידעלערע נברא און מ'קען אים אביסל איבערמאכן, א מענטש קען נעמען אפשר א טיש און ער זאל א טיש קען ווערן ממון הקדש, אבער גלאט אזוי עפעס. דער וועלט וואס איז נישט הקדש איז דער וועלט איז א וועלט און דאס קען מען נישט איבערמאכן, ס'איז דא א הגבלה מצד גליא דתורה, מצד גליא דקודשא בריך הוא מצד דעם די חיצוניות פון דעם ענין, איז וועלט און דעם אייבערשטן צוויי באזונדערע זאכן, א מענטש און דעם אייבערשטן צוויי באזונדערע זאכן, מצד דעם סתים פון דעם אייבערשטן מצד דעם פנימיות פון אלוקות, וואס דאס ווערט נתגלה אין דעם סתים דאורייתא, דאס שטייט אין זהר, דער סתים דקודשא בריך הוא ווערט נתגלה אין סתים דאורייתא, און דאס פועל'ט אויפן סתים דישראל.

איז איצטער אזוי ווי אברהם אבינו איז געווען א הכנה צו מתן תורה, און אלע דורות ביז דוד המלך איז געווען א הכנה צו דוד המלך, איז אלע דורות פון דוד המלך ביז ימות המשיח זענען אלע א הכנה צו דעם ענין פון פון פון אז ס'זאל נתגלה ווערן דעם כדין וכדין. דעם ענין גופא ווען איז נתגלה געווארן דעם ענין גופא אז מ'ווייס. ווען איז נתגלה געווארן צו אלע אידן אז דער זמן וואס מיר שטייען איצטערט איז א הכנה צו לעתיד לבוא, און ממילא יעדער איד האט דארף נעמען א דארף זיך נעמען א א טייל פארנאנדערנעמען נעמען א טייל אין דעם ארבעט אויף צו גרייטן צו ימות המשיח, דאס איז נתגלה געווארן דורכן בעל שם טוב. בעל שם טוב האט מגלה געווען פנימיות התורה, דאס הייסט ביזן בעל שם טוב, פון דוד המלך ביזן בעל שם טוב, איז אויך געווען אלץ א הכנה צו לעתיד לבוא, אבער דער ענין גופא אז אז דער יענער תקופה איז געווען א הכנה צו מתן תורה, צו לעתיד לבוא, דאס איז נישט דאס האט מען נישט געוואוסט, און נישט יעדער איד האט געהאט א שייכות בגלוי מיט דעם, נישט יעדער איד האט פנימיות התורה געווען האט האט מען געלערנט נאר ביי נאר ביי געציילטע אידן, דער בעל שם טוב האט מגלה געווארן פנימיות התורה פאר אלע אידן, האט ער מגלה געווען צו אלע אידן דעם ענין אז מיר געפינען זיך איצטער אין א זמן פון א הכנה צו צו די שלימות מתן תורה, וואס יעמאלט וועט זיין דעם להוי כדין וכדין ביידע מעלות מתגלה ווערן די פנים די פנימיות פון וועלט די פנימיות פון א אידן, איז דער בעל שם טוב האט מגלה געווען די פנימיות פון תורה, וואס דאס איז מגלה דעם פנימיות פון וועלט און דעם פנימיות פון א אידן, און און און ער האט געגעבען יעדן איד דעם אפשרות זיך צו טאקע טון און גרייטן זיך אויף דעם יום טוב. איז דערפאר איז דערפאר איז אויכעט דעם הסתלקות פון בעל שם טוב איז אויכעט געווען שבועות, ווייל דער ענין פון דער בעל שם טוב איז געווען אריינברענגען ביי אידן די הכרה אז מען געפינט זיך אין א זמן פון הכנה צו לעתיד לבוא און דער זאך ווי מען וועט צוגרייטן צו לעתיד לבוא איז דורך דער הפצה פון פנימיות התורה, וואס מצד פנימיות התורה, מצד דעם סתימות פון תורה, וועט מען איז מען מגלה ווי וואס איז דער פנימיות פון וועלט, דער פנימיות פון וועלט איז קאכן זיך אין דעם אייבערשטן אליין, דאס איז דער פנימיות פון וועלט. דער בעל שם טוב בעיקר האט נישט גערעדט, דער עיקר פון דער בעל שם טוב איז געווען נישט צו רעדן רזי דאורייתא, ער האט גערעדט רזי דאורייתא, אבער די נקודה איז געווען, דער בעל שם טוב איז השגחה פרטית, לעולם השם דברך ניצב בשמים, דער נקודה פון דער בעל שם טוב איז אז דער וועלט איז נישט קיין באזונדערע מציאות, איך זאג וועלט, אמאל מיינט מען נישט וועלט, מען רעדט עפעס וועגן דער כדור הארץ, וועלט, דער וועלט אין וועלכע, דער וועלט איז נישט קיין באזונדערע זאך. דער וועלט איז נישט קיין באזונדערע זאך, דער וועלט, וואס איז דער פנימיות פון וועלט, דער פנימיות פון וועלט איז דער קאכן זיך אינעם אייבערשטן, קאכן זיך אינעם פנימיות פון אלוקות, און דער בעל שם טוב האט געמאכט דער מהפכה אז דאס דאס איז דער פנימיות פון וועלט, און דער שלימות וועט זיין לעתיד לבוא דאס דארפן מיר, און מיר געפינען זיך אין דער זמן ההכנה אויף דעם, דער וועג ווי מען וועט צוברענגען דעם שלימות איז דורך פנימיות התורה, איז אזוי ווי אברהם אבינו איז געווען, ער האט געוואוסט. אז ער איז שני אלפים תורה און ער האט התחיל להאיר, זענען מיר אויכעט אין דעם, אין דעם, זענען א הכנה צו לעתיד לבוא מיט דעם וואס דער בעל שם טוב זאגט, דער אימתי קאתי מר לכשיפוצו מעינותיך חוצה, אז דער שלימות פון מתן תורה, דער שלימות פון שבועות, איז מיט דער התגלות פנימיות התורה לעתיד לבוא